בית חזקי מהתוועדות כ ד טבת תשי ב. דאס איז דאך דער הילולא פונעם אלטן רעבן, דעם אלטן רעבעס נאמען איז געווען דער וואס שניאור, איז דאך דא אין די איגרות וואס האט זיך אפגעדרוקט אין התמים איז דא אויכעט וועגן זיין נאמען און אויף דערויף שטייט צוויי שטריכעלעך איז דאך דא אויף דערויף אין סיפורים און אין שיחות דער ביאור.

און אט דאס איז דאך פונקט אזוי ווי דער לשון המדרש איז דאך מה שהוא מצווה לאחרים לעשות הוא עושה, אזוי איז דאך דער ענין פארקערט אויכעט, און די זעלבע זאך איז דאך צדיקים וואס דומים לבוראם מאנען זיי דאך די זעלבע זאך פון די מקושרים שלהם והשייכים אליהם, איז אט דאס וואס דער אלטער רבי האט דורכגעטראטן די וועג אז ס'זאל ווערן אין איין נאמען,

און דער מאנען פון רביים איז דאך ניט נאר א ענין פון א תביעה, נאר דאס איז דאך אויכעט א ענין פון א נתינת כח, וואס דער נתינת כח גופא איז מחייב אז וויבאלד אז מ'גיט כחות, איז דעמאלט חס ושלום מ'זאל די כחות ניט אויסנוצן, איז דאס ניט אן עוולה וואס מ'טוט אפ פאר זיך, וואס דעמאלט איז זאגט דאך די משנה החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי אבער פטור. מה שאין כן החובל בחבירו, בשעת א נשיא גיט כחות און מען ניצט די כחות ניט אויס, איז דאס כביכול החובל באחרים און אין וועלכע אחרים? דער נשיא הדור. און וויבאלד אז די רביים האבן אונז אלעמען געגעבן כחות און מען האט געמאנט אזוינע כחות וואס מען זאל דערמיט די כחות קאנען נעמען חסידות און נגלה און ביידע זאלן נתאחד ווערן ביחד, איז א חוב און א זכות אויף יעדערן, ניט נאר לימוד החסידות, נאר לימוד הנגלה, ניט אין א קלענערער מאס, ווארום מען האט געגעבן כוחות אויף ביידע זאכן און ס'מאנט זיך ביידע זאכן. די עבודה פונעם אלטן רעבן איז דאך געווען בעיקרה, ווי דער רבי האט געזאגט בכמה וכמה שיחות, אויף מגלה זיין דעם דרך חסידות חבד, און דערמיט זיך ניט מסתפק זיין נאר מפיץ זיין דעם דרך חסידות חבד, און דער אלטער רבי האט דאך געוואלט אז דאס זאל האבן אז דאס זאל זיין ניט נאר ביי יחידי סגולה און ניט נאר ביי א סוג מיוחד פון אידן נאר וואדען דאס זאל זיין ביי אלע אידן, האט ער געטאן אין דערויף, און די נשיאים הבאים אחריו די ממלאי מקומו האבן געטאן אין דערויף, און זיי האבן דאס איבערגעגעבן, ווי דער רבי האט געזאגט בשעת ער האט אנגעהויבן שרייבן די ספר תורה פון קבלת פני משיח האט ער דעמאלט געזאגט אז באמת וואלט ער געקאנט אליין אויסלייגן די געלט און אליין שרייבן מיר, נאר וואדען אין דעם זכות האט ער געוואלט אז זאלן זיך משתתף זיין און האבן א שייכות אלע אידן, במילא האט ער געגעבן די מעגליכקייט די יכולת צו יעדערן ער זאל זיך אין דערויף משתתף זיין. א צדיק אז ער וויל איז דאך אז צדיק גוזר און הקדוש ברוך הוא מקיים, אזוי ווי די נשיאים האבן געוואלט אז יעדערע פון אונז זאל האבן א שייכות און זאל האבן א השתתפות אין דעם אראפברענגען משיח'ן דא למטה מעשרה טפחים, במילא האט מען אונז געלאזן אן ארט אז מען זאל קענען ארויס עפעס טון מצידינו אויכעט, אין די הפצת המעיינות חוצה כדי בשעת מען וועט האבן א טייל אין די הכנה והקדמה וועט מען אויך האבן א טייל און ניט בתור נהמא דכיסופא אין דעם קאתי מר במהרה בימינו. אויף וואס פאר אן אופן דארף דאס פארקומען האט אויך דער אלטער רבי אנגעוויזן די וועג, האט דאך דער רבי דערציילט בכמה שיחות אז דער סדר ביים אלטן רבין פלעגט זיין,

איז אָט אָט דעם װעג האָט מען פֿאַר אונדז אױכעט אָנגעװיזן, נאָר װאָדען דעם שבֿיל האָט מען געעפֿנט, במילא איז די עבֿודה שלא בערך לײַכטער, און מע האָט אונדז אױך געגעבן די הבֿטחה, אַז דאָס װעט זיכער זײַן בהצלחה. איז דער דרך איז, אַז בשעת מע קומט צו גײן צו אַ מענטשן, װאָס דערװײַל איז ער נאָך ניט אַ חסיד, דאַרף מען אים נעמען מיט נגלה דתּורה, און בשעת מ צוטומלט אים אדער מ איז אים שובר ממציאותו דורך דערויף איז אט אט דעמאלט ווערט ער א כלי קיבול און מ קען אים מהפך זיין ממהות למהות. כדי מ זאל דאס קענען טון דארף מ פשוט האבן כלי זיין, ניט נאר אין נסתר און ניט נאר אין חסידות נאר אין נגלה אויכעט. און אט אט דעמאלט וויבאלד אז יעדערן פון אונז דער שווער דער רבי האט געהאט אן עסק מאכן א שיסער, א יעדער פון אונז האט מען געמאכט פאר א שיסער, און וויבאלד אז מען האט געמאכט איז מען האט מען דאך קיין ברירה נישט דארף מען אנשטעלן דעם ביקס מסתם וועט ער שיסן און וועט טרעפן מסתם אהין צו ווי מען דארף שיסן, וואס ווען אמאל געזאגט ער וועט שיסן ווייס ער אז מען דארף שיסן, ער ווייסט נישט אין וועלכע זייט פון וועלכע זייט ער דארף האלטן דעם ביקס צו פון דער זייט צו פון יענער זייט דאס האט מען אים פארגעסן אויסלערנען. ווייל בכל אופן בשעת מען גיט אונז א ביקס און זיך אין דא אין חבר דא אין א חזקה לחבר שאינו מוציא דבר מסוכן מתחת ידו האט מען אונז מסתם געגעבן אזוינע ביקסן אז זיי קענען שיסן מער ניט ווי אין דער ריכטיגער זייט מיר דארפן אבער האבן פריער אריין לייגן אהינצו א קויל פון נגלה דתורה און דערנאך אט דאס איז מבטל יענעם פון מציאות דערנעמט אים און עס איז מען דערנאך מהפך ממהות למהות.

אין אונזער שליחות בעלמא דין וואס דאס איז די הפצת המעיינות חוצה, אז דאס וועט געבן א ספיציעלן צוגאנג און א ספיציעלע הכשרה און א הכנה אויף קענען אויספירן די שליחות אז במהרה בימינו און וואו מ'וועט זיך ניט א קער טאן זאל מען דערזען אז חסידות זיכלעך איז אמאל אמאל דער לשון און וועגן און וועגן אנדערע זאל נישט זיין קיין מציאות. ווארום וויבאלד אז ס'איז דא מלא הארץ דעה את הוויה איז אט א דעמאלט אט דאס איז דער ענין פון חסידות, אז וואו מ'וועט זיך ניט קערן און וואו מ'וועט זיך ניט ווענדן וועט מען אנטרעפן אלוקות בגלוי, וואס דאס גיט מאור שבתורה זוהי תורת החסידות. די כלי אויף דערויף און דער גוף אויף דערויף דארפן האבן כלים רחבים, דארפן האבן א ידיעה רחבה און א יגיעה גדולה, כל אחד לפי ערכו לפי מעמדו ומצבו בנגלה דתורה,

צווייטנס גיט עס אן אנדער קוק מיט אן אנדער הבנה והשגה און אן אנדער חיות אין גאנץ נגלה דתורה דארף דאך אבער האבן מאטעריאל וואס צו מחיה זיין איז אט דערפאר דארף מען האבן דארף ממלא זיין דעם רצון מיט די תשוקה מיט דעם חפץ פון דעם בעל ההילולא די אלע פון וועלכע מען מאנט אז זיי זאלן זיין נרות להאיר זאלן קענען ארויספארן אין וועלט